בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות דף ס"ה, מ'הייבט אן דף ס"ה עמוד א', פיר שורות פון אויבן ביי די צוויי פינטלעך תנו רבנן, איז אזוי, אונז האמיר געזען אין די משנה אז א פארפאלק וואס האט נישט קיין קינדער צען יאר, דארפן זיך גט'ן, און די פרוי קען חתונה האבן נאכאמאל, פארוואס? ווייל זי קען זאגן אז די סיבה וואס זי האט נישט געהאט קיין קינדער די ערשטע מאל איז וועגן די מאן, נאר וואס, נאך א צווייטע מאל, האמיר געזען, קען זי נישט חתונה האבן א דריטע מאל מיט א מאן וואס האט נאכנישט קיין קינדער, ווייל דעמאלטס איז פשט אז נאך צוויי מאל איז דא א חזקה, האמיר געזען ס'גייט לויט רבי, וואס רבי האלט נאך צוויי מאל איז דא א חזקה, פשט, די פרוי האט א חזקה אז זי איז אן עקרה, און קען זי נישט חתונה האבן יעצט מיט א מאן וואס האט נאכנישט געהאט קיין קינדער, זאגט אונז די גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, נישאת לראשון ולא היו לה בנים, זי האט חתונה געהאט איינמאל, נישט געהאט קיין קינדער, לשני ולא היו לה בנים, א צווייטע מאל, זי האט אויך נישט געהאט קיין קינדער, איז דא דא יעצט א חזקה אז זי קען נישט האבן קיין קינדער אז זי איז אן עקרה, איז לשלישי לא תנשא אלא למי שיש לו בנים, א דריטע מאן טאר זי נישט נעמען, נאר א מאן פארשטייט זיך וואס האט שוין קינדער, וואס דארף שוין נישט מקיים זיין פריה ורביה, מיט אזא מאן קען זי חתונה האבן, וואס איז אבער טאמער נישאת למי שאין לו בנים, זי האט חתונה געהאט די דריטע מאל מיט איינער וואס האט נישט קיין קינדער, תצא בלא כתובה, גייט זי ארויס אנע כתובה, און ווי תוס' איז דא מסביר, אז דא רעדט זיך אז די מאן האט נישט געוואוסט, ס'טייטש טאמער די מאן האט געוואוסט איז עס איז זיין שולד, דארף ער אוודאי צאלן כתובה, אבער דא רעדט זיך די מאן האט נישט געוואוסט, און ממילא שרייט די מאן, די גאנצע זאך איז א טעות, א קידושי טעות. ווען איך ווייס אז די פרוי איז אן עקרה וואלט איך נישט חתונה געהאט מיט איר. און מילא בעצם וואלט זי געדארפט ארויסגיין אן קיין גט. נאר וואס, אן קיין גט קען זי נישט ארויסגיין, ווייל ווי מ'עט באלד זען, ס'קען זיך נאך מאכן אז די פרוי העט האבן קינדער, און דעמאלטס העט די מאן שרייען ווען איך ווייס ווען אז דו קענסט יא האבן קינדער, וואלט איך דיר קיינמאל נישט ארויסגעשיקט, און דעמאלטס וועלן די קינדער זיין ממזרים, און מילא געבט מען א גט, א גט דארף ער געבן, אבער כתובה דארף ער נישט באצאלן. פרעגט אונז די גמרא, איבעיא להו, בני ישיבה האבן אן איבעיא געפרעגט, נישאת לשלישי ולא היו לה בנים, מהו דליתבעוה הנך קמאי. ס'טייטש וואס איז טאמער זי האט חתונה מיט א דריטע, און לאמיר זאגן זי האט געמעגט ווייל ער האט שוין געהאט קינדער פון פריער, און סגייט אריבער צען יאר זי האט נישט קיין קינדער, דא איז פשט ס'ממש דא א חזקה אז זי איז אן עקרה, יעצט רופן זיך אן די ערשטע צוויי מענער, געב צוריק די כתובה געלט וואס אונז האבן דיר געגעבן. ס'טייטש די ערשטע צוויי מענער האבן דאך יא געגעבן כתובה געלט, ווילן זיי יעצט צוריק די געלט ווייל יעצט איז נתברר אז זי די פראבלעם נישט זיי זענען געווען די פראבלעם, און וואס איז די ספק? מי מצו אמרי לה איגלאי מילתא דאת הוא דגרמת, קען זיין זיי קענען קומען צו זאגן דו ביסט שולדיג, דו ביסט שולדיג, דו ביסט אן עקרה, מילא געב צוריק די כתובה געלט, או דילמא אפשר ניין, מצית אמרה להו, זי קען זיי זאגן השתא הוא דכחשי, ס'טייטש ווען איך בין געווען מיט ענק האב איך נאך געקענט האבן קינדער און עטס זענטס געווען די פראבלעם, יעצט טאקע האב איך א פראבלעם, אבער דעמאלטס איז געווען ענקער פראבלעם מילא האט עטס יא געדארפט צאלן כתובה געלט. ענטפערט די גמרא, די גמרא איז פושט די ספק, מסתברא מצית אמרה להו, השתא הוא דכחשי, ס'איז מסתבר אז יא, זי קען זיי זאגן, יעצט בין איך שוואך געווארן, ס'טייטש, איך בין ערשט געווארן א עקרה שפעטער, ווען איך בין געווען מיט ענק איז עס געווען ענקער פראבלעם, און ממילא איז די כתובה געלט וואס עטס האטס געצאלט, קריגט עטס נישט צוריק. איבעיא להו. פרעגן די בני הישיבה נאך אן איבעיא, נישאת לרביעי והיו לה בנים, מהו דליתבעיה לשלישי, האמיר דאך געשמועסט אז די דריטע דארף נישט צאלן כתובה געלט, פארוואס? ווייל די גאנצע זאך איז א קידושי טעות, און וואס איז טאמער זי האט יעצט חתונה מיט א פערדע, און פלוצלינג האט זי יא קינדער, איז דא קען זי גיין צום דריטן און זאגן פארוואס האסטו מיר נישט געגעבן כתובה געלט, ווייל איך בין א עקרה? זעסט דאך איך בין נישט א עקרה. צאל מיר כתובה געלט. ענטפערט די גמרא, אמרינן לה, מען זאגט איר, שתיקותיך יפה מדיבוריך, דיין שווייגן איז בעסער ווי רעדן, ס'טייטש שווייג, פארוואס? ווייל דמצי אמר לה, אנא אדעתא דהכי לא גרשתיך, ווייל טאמער זי העט זיך אנרופן, טאמער זי העט יעצט גיין צום דריטן מאן און זאגן פארוואס האסטו מיר נישט געצאלט כתובה געלט, וואלסט מיר געדארפט צאלן, וואס קען ער ענטפערן? ער קען ענטפערן א רגע, איך האב דאך דיר גע'גט ווייל דו ביסט א עקרה, יעצט זעט מען אז דו ביסט נישט קיין עקרה, די גאנצע גט איז א טעות, איך וויל דיך צוריק, ס'איז געווען א טעות'דיגע גט, און די קינדער וועלן זיין ממזרים, און מילא זאגט מען איר, שווייג. ענדערש שווייג, מאך נישט קיין פראבלעמען. פרעגט די גמרא, דאס איז נישט ריכטיג. מתקיף לה רב פפא, אי איהי שתקא, אנן מי שתקינן? נמצא גט בטל ובניה ממזרים. וואס טייטש, זאגט רב פפא, ס'האט עפעס צו טוהן מיט די מאן, צו די מאן העט שרייען, די מאן העט זאגן ס'איז געווען א טעות, ממה נפשך. טאמער די גט איז טאקע געווען א טעות, דארף די מאן נישט שרייען. נאר אונז חכמים זאגן, דער גט איז געווען א טעות'דיגע גט, און מ'דארף זיך איבערגט'ן, טאמער ס'איז דא קינדער זענען די קינדער ממזרים. און טאמער די גט איז נישט געווען א טעות און ס'איז געווען א גוטע גט קען ער שרייען ביז איבערמארגן און מ'הערט אים נישט צו, און מילא זאגט רב פפא אוודאי איז די גט געווען א גוטע גט, ווייל טאמער די גט איז נישט קיין גוטע גט וואלטן חז"ל איר נישט צוגעלאזט וואוינען דא מיטן פערדן מאן, חז"ל וואלטן שוין געמאכט דא א איבערקערעניש, מילא אז מ'זעהט אז מ'לאט איר בלייבן מיטן פערדן מאן איז א סימן אז די גט פון די דריטע מאן איז געווען א גוטע גט, פארוואס טאקע? זאגט רש"י, ווייל דער דריטער מאן ווען ער האט איר גע'גט, האט געוואוסט אז יתכן זי וועט נאך אמאל האבן קינדער, און די גט האט ער געגעבן בשלימות, מיט א גאנצע דעת, מילא די גט איז א גט. איי אויב אזוי לכאורה זאל זי קענען גיין צום דריטן מאן זאגן צאל כתובה, ווייל זעסט דאך איך קען האבן קינדער, איז אויף דעם ענטפערט די גמרא אז דער דריטער מאן דארף נאך אלץ נישט באצאלן, ווייל אלא אמרינן השתא הוא דברייתא, ווייל אונז זאג מיר, ס'טייטש די מאן קען זאגן, אז ביסט יעצט געזונט געווארן, פשט, ווייל בשעת ביסט געווען מיט מיר, האסטו טאקע נישט קענט האבן קיין קינדער, האסט געהאט א חזקה פון אן עקרה, שפעטער ביסטו געזונט געווארן ממילא כתובה געלט קום איך דיר נישט. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, הוא אמר מינה והיא אמרה מיניה וואס איז טאמער ביידע באשולדיגן זיך איינער די אנדערע, די מאן שרייט אז די פרוי איז שולדיג אז מען קען נישט האבן קיין קינדער, פשט זי האט עפעס א פגם אין איר גוף וואס איז גורם אז זי זאל נישט קענען טראגעדיג ווערן, די פרוי שרייט אז די מאן האט א פראבלעם, ווייל די גמרא זאגט אויף א צווייטע פלאץ אז טאמער די זרע איז נישט יורה כחץ, יורה כחץ פשט ס'גייט גראד אריין מיט א כח, קען די פרוי נישט נתעבר ווערן, און במילא שרייט די פרוי, איך ווייס אז דיין זרע איז נישט יורה כחץ, דאס איז די סיבה וואס איך בין נישט טראגעדיג געווארן, יעדער איינער באשולדיגט דעם צווייטן. איז אזוי, נארמאל טאמער די פרוי וואלט נישט באשולדיגט די מאן, נאר די מאן וואלט באשולדיגט די פרוי, וואלט אוודאי געווען די דין אז די פרוי קריגט נישט קיין כתובה, ווייל די מאן שרייט אויפן פרוי ס'איז דיין שולד, די פרוי ענטפערט גארנישט, איז פשט מ'נעמט אן ס'איר שולד טאקע, די גאנצע קידושין איז א טעות און כתובה קריגט זי נישט. אבער וואס דא שרייען ביידע, ער שרייט ס'איז דיין שולד, זי שרייט, ס'איז זיין שולד! וואס טוט מען דא? קריגט זי כתובה צו נישט, וועם גלייבט מען? אמר רב אמי, ענטפערט רב אמי, דברים שבינו לבינה נאמנת, ביי אזא סארט זאך איז זי נאמן, ס'טייטש זי קריגט כתובה, פארוואס? וטעמא מאי, ווייל היא קיימא לה ביורה כחץ, הוא לא קים ליה ביורה כחץ, זי קען וויסן צו זיין זרע איז יורה כחץ צו נישט, ווייל זי שפירט עס, ער קען דאס נישט וויסן, און ממילא אז זי שרייט אז זיין זרע איז נישט יורה כחץ, גלייבט מען איר און זי קריגט כתובה געלט, און נאך מער ווי די ראשונים לייגן צו אז אפילו מען גלייבט ביידע, ס'טייטש לאמיר זאגן איך גלייב איר אז זיין זרע איז נישט יורה כחץ, און ער שרייט יא אבער דו האסט אויך עפעס א פראבלעם אינעם גוף וואס איז גורם אז דו קענסט נישט טראגעדיג ווערן, פונדעסטוועגן קריגט זי כתובה, פארוואס ווייל טאמער מען גלייבט ביידע קריגט זי כתובה ווייל ברגע וואס ער קען נישט האבן קיין קינדער גייט מיר נישט אן אז זי קען אויך נישט, ווייל אויב ביידע קענען נישט איז פשט אז ווען ער האט חתונה געהאט מיט איר איז נישט געווען קיין וועג אין די וועלט ער זאל האבן קינדער מיט איר, איז פשט די קידושין זענען נישט קיין קידושי טעות, און במילא דארף ער צאלן כתובה. קומט אויס אז ברגע וואס איך גלייב פארן פרוי, אפילו איך גלייב אויך פארן מאן, ברגע וואס איך גלייב פארן פרוי, קריגט זי כתובה געלט. איז דא זאגט רב אמי טאקע, איך גלייב איר, ווייל זי קען דאס וויסן, ער קען נישט וויסן, ס'איז יורה כחץ צו נישט, זי קען דאס וויסן, איז איך גלייב איר, און זי קריגט כתובה געלט. פרעגט יעצט די גמרא נאך אן איבעיא, אמר איהו, איזיל אינסיב איתתא, ואיבדוק נפשאי, ס'טייטש וואס איז טאקע טאמער ס'איז געווען אזא זאך? ביידע האבן באשולדיגט איינער דעם צווייטן, זי שרייט ס'איז זיין שולד, ער שרייט ס'איז איר שולד האבן מיר דאך יעצט געזען, מ'גלייבט איר זי קריגט כתובה געלט, רופט זיך אן דער מאן, א רגע, דו זאגסט איך האב א פראבלעם, דו זאגסט מיין זרע איז נישט יורה כחץ און פאר דעם קענסטו נישט טראגעדיג ווערן, ווייסט וואס, לאמיר עס בודק זיין, כ'וועל חתונה האבן מיט א צווייטע פרוי, טאמער די צווייטע פרוי עט נישט טראגעדיג ווערן, עסטו קענען טאקע זאגן כ'האב א פראבלעם, אבער טאמער די אנדערע פרוי עט טראגעדיג ווערן, עט יעדער זען אז דו ווייסט נישט וואס דו רעדסט, אז ס'איז יא יורה כחץ, און וואס איז ביי אזא ציור? אמר רב אמי, זאגט רב אמי אף בזו יוציא ויתן כתובה, אויכט ביי אזא ציור קריגט זי כתובה געלט, ס'טייטש דער מאן קען נישט אזוי שרייען פארוואס, ווייל שאני אומר כל הנושא אשה על אשתו יוציא ויתן כתובה, זאגט רב אמי איך האלט סתם אזוי, ביי א נארמאלע פאר פאלק, נישט ביי אזא פאר פאלק וואס מ'טענה'ט זיך דא, נאר סתם אזוי א מענטש וואוינט מיט זיין פרוי, און ער וויל יעצט חתונה האבן מיט א צווייטע פרוי, קען די ערשטע פרוי זאגן, איך בין נישט אינטערסירט זאלסט חתונה האבן מיט א צווייטע פרוי, געב מיר א גט און צאל מיר כתובה, און זי קריגט עס טאקע, אויב אזוי זאגט רב אמי, וואס רופט זיך דא אן די מאן? לאמיר ווארטן לאמיר זען כ'וועל חתונה האבן מיט א צווייטע אזוי וועט מען בודק זיין, זאגט די פרוי, ברגע וואס דו האסט חתונה מיט א צווייטע, פאר דעם אליין קומט מיר כתובה געלט, איז געב מיר כתובה געלט, און א גוטן טאג, קומט אויס זאגט רב אמי זי קריגט כתובה געלט ממה נפשך, רבא אמר רבא זאגט ניין, נושא אדם כמה נשים על אשתו והוא דאית ליה למיזיינינהי, זאגט רבא א מענטש קען חתונה האבן מיט אפאר פרויען ווילאנג ער קען זיי אויסהאלטן, און קיינע פון די פרויען קען זיך נישט אנרופן איך לאז נישט, געב מיר כתובה געלט געב מיר א גט, און ממילא זאגט רבא לויט רבא איז טאקע קען די מאן מאכן אזא סארט תנאי, וואס טייטש ביי אזא ציור וואו די פאר פאלק טענה'ט זיך ער זאגט ס'איז איר שולד זי זאגט ס'איז זיין שולד קען די מאן זאגן געטס מיר א תקופה ער עט חתונה האבן מיט א צווייטע פרוי טאמער די צווייטע פרוי וועט טראגעדיג ווערן עט יעדער זעהן ס'איז נישט זיין שולד און עט איר טאקע נישט דארפן צאלן כתובה געלט. זאגט די גמרא ווייטער, וואס איז טאמער הוא אמר אפלת בגו עשר, והיא אמרה לא אפלית, ס'טייטש אונז האבן געזען אין די משנה אז דער דין פון צען יאר אז מ'ווארט צען יאר און נאך צען יאר צווינגט מען די פארפאלק זיך צו גט'ן, דאס איז נאר טאמער די פרוי האט נישט מפיל געווען, טאמער די פרוי האט מפיל געווען הייבט מען אן ציילן צען יאר פון די הפלה, איז דא רעדט זיך אז די מאן שרייט אז דו האסט מפיל געווען לעצטנס וואס טייטש די צען יאר האט זיך נאכנישט גענדיגט, און זי שרייט נישט ריכטיג, כ'האב קיינמאל נישט מפיל געווען, די צען יאר איז טאקע אריבער, און ס'איז געקומען די צייט זיך צו גט'ן. אמר רבי אמי, זאגט רבי אמי, אף בזו היא נאמנת, זי איז דא אויך נאמן, פארוואס? ווייל דאם איתא דהפילה, נפשה בעקרתה לא מחזיקה, טאמער זי האט טאקע מפיל געווען, וועט זי זיך נישט מחזיק זיין אלץ עקרה, ס'טייטש אזוי, טאמער מ'גייט זיי צווינגען זיך צו גט'ן, איז פשט אז די פרוי קען נישט האבן קיין קינדער און זי איז אן עקרה, איז די פרוי האט א אינטערעסע צו זאגן איך בין נישט עקרה, כ'האב מפיל געווען, און אז מ'זעט די פרוי רופט זיך נישט אזוי אן, נאר די פרוי זאגט כ'האב נישט מפיל געווען איז פשט זי איז גרייט צו נעמען אויף זיך די נאמען עקרה, גלייבט מען איר טאקע. זאגט די גמרא, און איידער די גמרא פרעגט די קומענדיגע בעיא, איז די גמרא מקדים דא עפעס א שטיקל, זאגט די גמרא הפילה וחזרה והפילה וחזרה והפילה הוחזקה לנפלים, ס'טייטש אין די משנה האבן געזען אז טאמער ס'גייט אריבער צען יאר וואס ס'איז נישט דא קיין קינדער, דארף מען זיך גט'ן, ווייל די פאר פאלק עט שוין קיין קינדער נישט האבן, איז דא רעדט מען אז די פרוי האט מפיל געווען דריי מאל, זאגט די גמרא א חידוש, אז לאמיר זאגן ס'איז נישט אריבער צען יאר, ס'איז נאר אריבער א יאר צוויי יאר דריי יאר, אין משך די תקופה האט די פרוי מפיל געווען דריי מאל, זאגט מען אויך, די פאר פאלק דארף זיך גט'ן, פארוואס? ווייל פון די פאר פאלק עט שוין קיין קינדער נישט זיין, נפלים עט זיין, ס'טייטש, ס'קען אוודאי זיין די פרוי עט האבן קינדער מיט א צווייטע, אבער מיט דעם מאן עט זי קיין לעבעדיגע קינדער נישט האבן, ס'עט נאר זיין נפלים, אזא דין איז די גמרא מחדש, און ממילא פרעגט די גמרא, הוא אמר אפילה תרי והיא אמרה אפילה תלת, וואס איז טאמער ער זאגט ס'איז נאר געווען צוויי נפלים, און די פרוי זאגט ניין, ס'איז געווען דריי נפלים און דארפסט מיך גט'ן. אמר רבי יצחק בן אלעזר, עובדא הוה בי מדרשא, ס'איז געווען טאקע אזא מעשה אין בית מדרש, ואמרו היא מהימנא און מ'האט גע'פסק'נט אז זי איז נאמן, פארוואס? ווייל דאם איתא דלא אפלה נפשה בניפלי לא מחזיקה, ווייל טאמער זי וואלט נישט מפיל געווען א דריטע מאל, וואלט זי קיינמאל נישט ליגנט געזאגט אז זי האט מפיל געווען דריי מאל, ווייל זי מאכט זיך שלעכט מיט דעם, זי זאגט מיט דעם בעצם אז ס'איז דא א חזקה אז זי איז מפיל נפלים, און קיינער וועט נישט וועלן חתונה האבן מיט איר, און ממילא אז זי זאגט בכל זאת אזוי, האט זי א נאמנות און מען גלייבט איר און מען מאכט די פאר פאלק זאלן זיך גט'ן. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, האיש מצווה על פריה ורביה, אבל לא האשה, מצות פריה ורביה איז נאר אויף א מאן און נישט אויף א פרוי, רבי יוחנן בן ברוקא אומר, ער קריגט זיך, און ער זאגט על שניהם הוא אומר, אויף ביידע סיי אויף די מאן און סיי אויף די פרוי זאגט די פסוק, ויברך אותם אלקים ויאמר להם אלקים פרו ורבו, ממילא זאגט רבי יוחנן בן ברוקא די מצות פריה ורביה איז אויף ביידע סיי אויף די מאן און סיי אויף די פרוי זאגט די הייליגע גמרא מנא הני מילי פון ווי ווייסט די תנא קמא זיין דין אז פריה ורביה איז נאר פארן מאן נישט פארן פרוי ענפערט די גמרא אמר רבי אילעא משום רבי אלעזר ברבי שמעון אמר קרא ווייל שטייט אין פסוק אנפאנג פסוק שטייט דארט ויאמר להם אלקים פרו ורבו און די פסוק זאגט דארט ווייטער ומלאו את הארץ וכבשוה כבשוה איז א לשון פון כובש זיין, כובש זיין די וועלט, איז איש דרכו לכבוש, ואין אישה דרכה לכבוש, נאר א מאן איז כובש בשעת מלחמה, א מאן גייט ארויס למלחמה, א פרוי נישט, און ממילא די אנפאנג פון די פסוק פרו ורבו, דרש'נט ר' אילעא משום ר' אלעזר בר' שמעון, אז דאס איז אויך נאר אויפן מאן, אבער א פרוי איז נישט מצווה אויף פרו ורבו. איי פרעגט די גמרא אדרבה, וכבשוה תרתי משמע וכבשוה דאך א לשון רבים, אמר ר' נחמן בר יצחק, וכבשה כתיב, שטייט נישט וכבשוה ס'טייטש אוודאי שטייט וכבשוה מען ליינט עס וכבשוה אבער ס'שטייט אן דעם ו' און ממילא די כתיב איז וכבשה א לשון יחיד דהיינו ס'גייט נאר ארויף אויפן מאן נישט אויפן פרוי רב יוסף אמר מהכא א צווייטע מקור שטייט אין פסוק ביי יעקב אבינו ויאמר לו אלקים אני קל שקי פרה ורבה א לשון יחיד ולא קאמר פרו ורבו, שטייט נישט פרו ורבו, זעהן מיר אז ס'איז א לשון יחיד ס'איז נאר פאר יעקב ס'איז נאר פאר מענער. זאגט די גמרא ווייטער, אגב דעם וואס מ'האט געברענגט א מימרא פון ר' אילעא משום ר' אלעזר בר' שמעון, ברענגט די גמרא נאך מימרות, ואמר ר' אילעא משום ר' אלעזר בר' שמעון, כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע, אזוי ווי עס איז דא א מצוה אויף א מענטש צו זאגן מוסר פאר איינעם וואס וועט מקבל זיין די מוסר, ווי רשי זאגט שטייט אין פסוק הוכח תוכיח, הוכח פשט זאגן מוסר איז נאר פאר איינער וואס תוכיח וואס איז מקבל די מוסר, כך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע, איז די זעלבע זאך איז אויך דא א מצוה נישט צו זאגן מוסר פאר איינער וואס גייט עס נישט מקבל זיין. ר' אבא אומר זאגט נאך שארפער, זאגט ער חובה, נישט נאר ס'איז דא א מצוה נישט צו זאגן, נאר ס'איז דא א חיוב נישט צו זאגן מוסר פאר איינער וואס וועט עס נישט מקבל זיין שנאמר ווי שטייט אין פסוק אל תוכח לץ פן ישנאך, זאג נישט קיין מוסר פאר א לץ וועט דיך פיינט האבן, הוכח לחכם ויאהבך, מען זאל זאגן מוסר פאר א חכם ווייל ער וועט דיך ליב האבן. נאך א מימרא, ואמר רבי אילעא משום רבי אלעזר ברבי שמעון, מותר לו לאדם לשנות בדבר השלום, א מענטש מעג טוישן די אמת, זאגן א ליגנט, אלס דבר השלום, כדי עס זאל בלייבן שלום אויפן וועלט, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, נאכדעם וואס יעקב אבינו איז געשטארבן, איז יוסף האט זיך נישט אויפגעפירט מיט די ברידערס אזוי ווי פארדעם, שטייט דארט אז די ברידערס האבן געשיקט זאגן פאר יוסף, אביך צוה וגומר, כה תאמרו ליוסף, אנא שא נא וגומר, אז די ברידערס האבן געשיקט זאגן פאר יוסף, אז די טאטע פאר ער איז געשטארבן האט באפוילן, אז זאלסט מוחל זיין פאר די ברידערס, טייטש זיי האבן משנה געווען זיי האבן געזאגט דא א ליגנט, אבער כדי זאל בלייבן שלום. רבי נתן אומר, רבי נתן זאגט נאך מער מצוה, נישט נאר אז ס'איז מותר, נאר ס'איז א מצוה צו זאגן א ליגנט כדי מרבה צו זיין שלום, שנאמר, אזוי שטייט אין פסוק, ויאמר שמואל איך אלך, דער רבונו של עולם האט געשיקט שמואל זאל זאלבן דוד המלך, האט שמואל געפרעגט איך אלך ושמע שאול והרגני, שאול המלך העט הערן אז איך גיי דא זאלבן דוד'ן, עט ער מיר הרג'נען, עס שטייט דארט ווייטער אז די אייבערשטער האט אים געזאגט ויאמר השם עגלת בקר תיקח בידך, נעם א עגלת בקר און עסט זאגן אז דו גייסט מקריב זיין א קרבן, אזוי טאמער איינער פרעגט דיך קענסטו זאגן א צווייטע זאך זעהן מיר אז דער רבונו של עולם האט אים באפוילן ער זאל זאגן ליגנט פארוואס? מפני השלום, דבי רבי ישמעאל תנא, אין בית מדרש רבי ישמעאל האט מען געלערנט, גדול השלום שאף הקדוש ברוך הוא שינה בו, נישט נאר די אייבערשטער האט באפוילן פאר א צווייטן נאר מען זעהט אן ענין אז דער רבונו של עולם אליין האט משנה געווען מפני השלום, ווי זעהן מיר דאס? דמעיקרא כתיב, ווייל שטייט אין פסוק ואדוני זקן, אז שרה, ווען די מלאכים האבן איר געזאגט זי וועט האבן קינדער, האט זי זיך אויסגעלאכט און געזאגט ואדוני זקן אז אברהם איז שוין אלט, ולבסוף כתיב, ווען דער רבונו של עולם האט איבערגעזאגט די ווערטער פון שרה פאר אברהם אבינו, שטייט אז דער רבונו של עולם האט געזאגט כביכול ואני זקנתי, כאילו שרה האט געזאגט אויף זיך אז איך בין אלט געווארן, שרה האט דאס נישט געזאגט, שרה האט געזאגט אז ואדוני זקן אז אברהם איז אלט, אבער דער רבונו של עולם כביכול האט געוואוסט אז טאמער מ'וועט איבערזאגן ואדוני זקן קען אברהם נפגע ווערן און ס'וועט פוגם זיין אין די שלום, און דערפאר שטייט ואני זקנתי, זעהן מיר א ענין ביים רבונו של עולם אליין אז דער רבונו של עולם האט משנה געווען מפני השלום. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזעהן אין די משנה רבי יוחנן בן ברוקה אומר אז רבי יוחנן בן ברוקה האט געזאגט אז מצות פריה ורביה איז אויף ביידע, סיי אויפן מאן סיי אויפן פרוי, זאגט די גמרא איתמר רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי ס'דא מחלוקת רבי יוחנן רבי יהושע בן לוי חד אמר הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה וחד אמר אין הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה א מחלוקת צו די הלכה איז ווי רבי יוחנן בן ברוקה צו נישט זאגט די גמרא תסתיים דרבי יוחנן הוא דאמר אין הלכה כ'האב א ראיה אז רבי יוחנן איז דער וואס זאגט אז די הלכה איז נישט ווי רבי יוחנן בן ברוקה נאר וואס די הלכה איז ווי די תנא קמא אז פריה ורביה איז נאר פארן מאן ווי זעמער אזא זאך דיתיב רבי אבהו וקאמר משמיה דרבי יוחנן הלכה, ווייל רבי אבהו איז געזעצן אמאל און נאכגעזאגט בשם רבי יוחנן אז די הלכה איז ווי רבי יוחנן בן ברוקה, און עס איז געזעצן דארט רבי אמי און רבי אסי, ואהדרינהו רבי אמי ורבי אסי לאפייהו, און רבי אמי און רבי אסי האבן אוועקגעדרייט זייער פנים, ס'טייטש זיי האבן נישט מסכים געווען צו דעם, זיי האבן געוואוסט די אמת, זיי האבן געוואוסט אז רבי יוחנן האט געזאגט פונקט פארקערט, אז רבי יוחנן האט געזאגט די הלכה איז נישט ווי רבי יוחנן בן ברוקה, אזא מעשה איז געווען, צווישן רבי אבהו און רבי אמי רבי אסי, ברענגט די גמרא א צווייטע גירסא ואיכא דאמרי אז רבי חייא בר אבא אמר ואהדרינהו רבי אמי ורבי אסי לאפייהו אז נישט פשט רבי אבהו האט גערעדט און רבי אמי ורבי אסי האבן אוועקגערוקט די פנימער נאר רבי חייא בר אבא האט גערעדט און רבי אמי ורבי אסי האבן אוועקגערוקט די פנימער זאגט די גמרא אמר רב פפא רב פפא ברענגט א ראיה אז די מעשה איז געווען מיט רבי אבהו זאגט רב פפא בשלמא למאן דאמר רבי אבהו אמרה משום כבוד בי קיסר לא אמרו ליה ולא מידי ס'טייטש רבי אבהו איז געווען גאר חשוב ביים קיסר ער האט געהאט דארט א אפענע טויער און ממילא רבי אמי רבי אסי האבן זיך נישט געוואלט טענה'ן מיט רבי אבהו, ער איז געווען גאר חשוב, איז אלס די כבוד פון רבי אבהו האבן זיי זיך נישט געטענה'ט מיט אים, נאר זיי האבן אים אוועקגערוקט די פנים צו ווייזן מיט דעם אז זיי זענען נישט מסכים, אלא למאן דאמר רבי חייא בר אבא אמרה, טאמער רבי חייא בר אבא איז דער וואס האט עס געזאגט, לימרו ליה, וואלטן זיי זיך געדארפט אנרופן רבי אמי ורבי אסי וואלטן זיך געדארפט אנרופן זאגן, לא אמר רבי יוחנן הכי, אונז קריגן מיר זיך מיט דעם, רבי יוחנן האט נישט אזוי געזאגט, און ממילא איז א ראיה דאס איז געווען מיט רבי אבהו. פרעגט די גמרא אבער למעשה, מאי הוה עלה, ווי וועם האלט רבי יוחנן? ענטפערט די גמרא תא שמע, די גמרא ברענגט א מעשה, דאמר רב אחא בר חנינא אמר רבי אבהו אמר רבי אסי, עובדא הוה קמיה דרבי יוחנן בכנישתא דקיסרי, ס'איז געווען א מעשה ביי רבי יוחנן אין בית מדרש אין קיסרי, אז ס'איז געקומען א פרוי און געזאגט פאר רבי יוחנן, אז שוין אריבער צען יאר, כ'האב נאכנישט געהאט קיין קינדער, איך וויל א גט פון מיין מאן, ואמר, און רבי יוחנן האט גע'פסק'נט, יוציא ויתן כתובה, אז די מאן דארף איר גט'ן און איר צאלן כתובה, ואי סלקא דעתך לא מפקדא, כתובה מאי עבידתה, טאמער א פרוי איז נישט מצווה אויף פריה ורביה, און וואס עפעס קען זי תובע זיין א כתובה? ס'טייטש גאנץ גוט טאמער זי איז מצווה אויף פריה ורביה קען זי קומען נאך צען יאר, איך וויל מקיים זיין פריה ורביה, איך קען נישט מיט דעם מאן, איך וויל ארויסגיין, איך וויל א גט, איך וויל כתובה. אבער טאמער זי האט בכלל נישט די מצוה, איז וואס איז איר טענה בכלל? וואס זי וויל זיך סתם אזוי גט'ן? ווען א פרוי וויל זיך סתם אזוי גט'ן אן קיין סיבה, נאר סתם ווייל זי וויל, איז קריגט זי נישט קיין כתובה, זי הייסט א מורדת, איז אז מ'זעהט אז ר' יוחנן האט געזאגט זי קריגט כתובה, איז א ראיה אז רבי יוחנן האט געהאלטן אז זי האט די מצוה פון פריה ורביה, זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, דילמא בבאה מחמת טענה, קען זיין דא האט די פרוי געהאט א ריכטיגע טענה, ס'טייטש אפילו זי האט נישט געהאט מצות פריה ורביה האט זי נאכאלץ געהאט א טענה, וועלכע טענה, כי ההיא דאתאי לקמיה דרבי אמי, אזוי ווי די פרוי וואס איז געקומען פאר רבי אמי, אמרה ליה, זי האט געזאגט פאר רבי אמי אז זי וויל א גט און הב לי כתובה זי וויל כתובה, אמר לה, האט רבי אמי איר געזאגט, זיל, לא מפקדת, ס'טייטש גיי אוועק פון דא, דו ביסט נישט מצווה אויף פריה ורביה, ס'טייטש ווילסט א גט קענסטו קריגן א גט אבער כתובה קענסטו נישט תובע זיין. אמרה ליה האט זי געזאגט וואס ווילסטו פון מיר מסיבו דילה מאי תיהוי עלה דהך אתתא ס'טייטש ווען איך וועל אלט ווערן וואס העט זיין מיט מיר ווער העט מיר העלפן ווען כ'וועל אלט ווערן איך וויל קינדער נישט אלס פריה ורביה איך וויל קינדער אז איך זאל אלט ווערן זאל איך האבן איינער זאל מיר העלפן אמר האט רבי אמי געזאגט כי הא ודאי כפינן, דא האט זי א ריכטיגע טענה, און זי קריגט טאקע כתובה, און ממילא זאגט די גמרא, דאס איז קען זיין די סיבה וואס רבי יוחנן האט געזאגט אז די פרוי קריגט כתובה, נישט ווייל זי איז מצווה אויף פריה ורביה, נאר ווייל זי האט געוואלט קינדער זאלן איר ארויסהעלפן. זאגט די גמרא אן ענליכע מעשה ההיא דאתאי לקמיה דרב נחמן, ס'איז געווען א פרוי וואס איז געקומען פאר רב נחמן, אמר לה, האט רב נחמן איר געזאגט, לא מפקדת, ביסט נישט מצווה אויף פריה ורביה, ס'טייטש קריגסט נישט קיין כתובה געלט, אמרה ליה, האט זי געזאגט צו רב נחמן, לא בעיא הך אתתא חוטרא לידה ומרה לקבורה, דארף דען נישט די פרוי, זי האט גערעדט אויף זיך אליין, א שטעקן אין די האנט און א שאובל זיך צו באגראבן? וואס טייטש האט געזאגט אז ווען זי וועט עלטער ווערן דארף זי א קינד זאל איר אונטערהאלטן, זאל איר באגראבן? זי האט א טענה? אמר האט רב נחמן טאקע געזאגט כי הא ודאי כפינן אז ביי אזא אופן קריגט זי אוודאי כתובה געלט, איז על כל פנים אונז האמיר נישט קיין ראיה ברירה וואס איז געווען די שיטה פון רבי יוחנן. פארציילט די גמרא יהודה וחזקיה תאומים היו, יהודה און חזקיה זענען קינדער פון רבי חייא, און זענען געווען צווילינגען, אחד נגמרה צורתו לסוף תשעה, ואחד נגמרה צורתו לתחילת שבעה, איינער איז שוין פערטיג געווארן, געהאט א גמר צורה וואס טייטש שוין געווארן א פערטיגע עובר ביי די ניין חדשים, און די אנדערע ביי די זיבן חדשים, און דאס האט גורם געווען אז יהודית, זייער מאמע, דביתהו דרב חייא די פרוי פון רב חייא, הוה לה צער לידה, זי האט געהאט א גרויסע צער לידה בשעת זענען געבוירן געווארן, איז זי האט געהאט אזא גרויסע צער זי האט מער נישט געוואלט האבן קיין קינדער, שנאי מנא, האט זי געטוישט אירע בגדים, ואתיא לקמיה דרב חייא, זי איז געקומען צו איר מאן רב חייא, ר' חייא האט איר נישט דערקענט, ואמרה, האט זי אים געפרעגט, אתתא מפקדא אפריה ורביה, א פרוי איז מצווה אויף פריה ורביה צו נישט? אמר לה, האט איר ר' חייא געזאגט לא, ניין, אזלא איז זי געגאנגען אשתיא סמא דעקרתא, און זי האט געטרינקען אזא סם וואס איז גורם א פרוי זאל ווערן א עקרה זאל מער נישט קענען האבן קיין קינדער, לסוף איגלאי מילתא, צום סוף איז ר' חייא געוואויר געווארן, אמר לה, האט ר' חייא געזאגט, איכו ילדת לי חדא כרסא אחריתא, הלוואי וואלסטו מיר געקענט האבן נאך איין כרס, וואס טייטש נאך איין פאר צווילינגען נאך צוויי זין, וואס טייטש נאך איין פאר, ווייל זי האט געהאט שוין צוויי פאר צווילינגען, זאגט די גמרא דאמר מר, יהודה וחזקיה אחי, יהודה און חזקיה זענען ברידערס צווילינגען, פזי וטוי אחוותא, פזי און טוי זענען געווען צוויי שוועסטערס צווילינגען, ביידע זענען געווען קינדער פון ר' חייא און יהודית, און ממילא האט זיך ר' חייא אויסגעדרוקט, הלוואי וואלט איך געהאט נאך א פאר צווילינגען. פרעגט יעצט די גמרא, ולא מיפקדי, ס'טייטש למעשה קומט אויס זעהן מיר פון די אלע מעשות אז די הלכה איז אז א פרוי איז נישט מצווה אויף פריה ורביה, פרעגט די גמרא איז דען אזוי? והאמר רב אחא בר רב קטינא אמר רבי יצחק, מעשה באישה אחת שחציה שפחה וחציה בת חורין, ס'געווען א מעשה פון א פרוי א חציה שפחה און א חציה בת חורין, וואס די דין פון אזא סארט פרוי איז אז קיינער קען נישט חתונה האבן מיט איר, א עבד קען נישט חתונה האבן מיט איר, ווייל זי איז דאך א חציה בת חורין, זי האט דאך א חלק וואס א איד, און די אידישע חלק שבה אדער בת חורין שבה קען נישט חתונה האבן מיט א עבד, ווייטער א געהעריגע איד קען נישט חתונה האבן מיט איר, ווייל זי האט דאך א חלק וואס א שפחה. איז קיינער קען נישט חתונה האבן מיט איר, איז וכפו את רבה ועשאה בת חורין, בית דין האט געצווינגען איר בעל הבית זאל איר אינגאנצן באפרייען זאל קענען חתונה האבן, יעצט לכאורה פארוואס? לכאורה די טעם איז ווייל א פרוי איז מצווה אויף פריה ורביה, און ממילא האט בית דין געזאגט נישט דא קיין ברירה, מען מוז איר דא באפרייען כדי זאל קענען מקיים זיין די מצווה, זאגט די גמרא ניין, אמר ר' נחמן בר יצחק, מנהג הפקר נהגו בה, ס'טייטש אוודאי א פרוי איז נישט מצווה אויף פריה ורביה, נאר היות וואס זי האט נישט געקענט חתונה האבן מיט קיינעם, איז מענטשן האבן זיך נוהג געווען מיט איר א מנהג הפקר, מ'האט מזנה געווען מיט איר, און ממילא אלס תקנה האבן בית דין געצווינגען איר בעל הבית איר צו באפרייען, זי זאל קענען נארמאל חתונה האבן, הדרן עלך הבא על יבמתו, הדרן עלך הבא על יבמתו, הדרן עלך הבא על יבמתו.